בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף פ"ו, מיר הייבן אן דף פ"ה עמוד ב' אונטן ביי די צוויי פינטלעך, החלונות ועובי החומה. איז אזוי, אונז האמיר געזען אין די משנה אז די חלונות, די פענסטערס, פונעם חומה, און די זעלבע זאך די דיקקייט פון די וואנט פון די חומה, האט א דין ווי אינעווייניג ווי אינעם שטאט. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב האט רב געזאגט, גגין ועליות לא נתקדשו, די דעכער און די עליות די צווייטע שטאקן, איז נישט נתקדש געווארן, און דאס טייטש ווי רש"י טייטשט דא מיינט עס סיי די דעכער און די עליות, פון ירושלים, און סיי די גגין ועליות פון בית המקדש, ביידע האבן נישט קיין קדושה, און במילא אין די גגין ועליות העכער די עזרה האט מען נישט געטארט עסן קיין קדשי קדשים, און די זעלבע זאך די גגין ועליות פון ירושלים האבן אויך נישט די קדושה פון ירושלים, און מילא טאר מען דארט אויך נישט עסן קיין קדשים קלים. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והאמר רב משום ר' חייא, רב האט דאך נאכגעזאגט, פון ר' חייא אז ס'איז געווען אזעלכע גרויסע חבירות אויפן קרבן פסח אין ירושלים אז כזיתא פסחא, ס'איז קוים געווען א כזית פאר יעדעם צו עסן פונעם קרבן פסח, והלילא פקע איגרא, און די קול וואס איז געווען דארט וואס מ'האט געזאגט הלל נאכן עסן די קרבן פסח אין ירושלים איז געווען אזא גרויסע קול אז די דעכער האבן זיך געשפאלטן פון אזא קול, איז משמע אז מ'האט געזאגט הלל אויף די דעכער, און וויאזוי האט מען געזאגט הלל אויף די דעכער, מאי לאו דאכלי באיגרא ואמרי באיגרא, אוודאי האט מען געגעסן די קרבן פסח אויף די דעכער, און נאכדעם האט מען געזאגט הלל אויף די דעכער, איז דאך משמע פון דא אז די דעכער איז יא נתקדש געווארן ווייל אז נישט וואלט מען דאך נישט געטארט עסן די קרבן פסח דארט, זאגט די גמרא לא, דאכלי בארעא, ואמרי באיגרא, מען האט געגעסן דעם קרבן פסח אינעווייניג אין שטוב אונטן, און שפעטער איז מען ארויף אויף די דעכער זאגן הלל, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? קען דען זיין אז מען האט געגעסן די קרבן פסח אין איין פלאץ, און שפעטער געגאנגען צו א צווייטע פלאץ זאגן הלל, והתנן מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דא ביי אונז אין פסחים דף קי"ט עמוד ב', אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, וואס איז טייטש אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? ואמר רב, איז רב טייטשט אפיקומן א לשון פון אפיקו מנייכו, ארויסנטראגן די כלים, און פשט פון דעם איז, שלא יעקרו מחבירה לחבירה, אז א מענטש זאל נישט גיין פון איין חבירה צו א צווייטע חבירה, פארוואס ווייל ס'דא א חשש אז טאמער איינער וועט גיין צו א צווייטע חבירה עסן אביסל ברויט, עט ער עסן פון יענע חבירה'ס קרבן פסח, מילא טאר מען דאס נישט טון און דאס איז טייטש אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ס'טייטש ווען מ'ענדיגט די קרבן פסח טאר מען נישט מאכן אפיקומן, מ'טאר נישט גיין פון איין חבירה צום צווייטן, נאר מ'דארף בלייבן אויף איין פלאץ, און מילא וויאזוי קענסטו זאגן אז מ'האט געגעסן די קרבן פסח אונטן און שפעטער ארויף אויפן דאך זאגן הלל, זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, כאן בשעת אכילה, כאן שלא בשעת אכילה, ס'טייטש די משנה רעדט בשעת אכילה, בשעת אכילה איז אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן טאר מען נישט גיין פון איין פלאץ צום צווייטן, און שלא בשעת אכילה ווען מ'האט שוין געענדיגט עסן מעג מען אוודאי ארויפגיין אויפן דאך זאגן הלל. זאגט יעצט די גמרא תא שמע, די גמרא פרעגט יעצט א קשיא פון א ברייתא, וויאזוי האט רב געקענט זאגן אז די גג און די עליות זענען נישט נתקדש געווארן, שטייט אין א ברייתא אבא שאול אומר עליית בית קדש הקדשים חמורה מבית קדש הקדשים, די צווייטע שטאק העכער די קדש הקדשים איז נאך הארבער פון די קדש הקדשים אליין, פארוואס ווייל שבית קדש הקדשים כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה, ווייל אין קדש הקדשים ווי נישט ווי יום כיפור די כהן גדול אריין דארט, ועליית בית קדש הקדשים, און די שטאק העכער די קדש הקדשים איז דארט אין נכנסין לה אלא פעם אחת בשבוע, דארט גייט מען נאר אריין איין מאל א שמיטה, ואמרי לה פעמיים בשבוע, ס'דא וואס זאגן צוויי מאל א שמיטה, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ס'דא גאר א דעה וואס האלט איין מאל א יובל, לידע מה היא צריכה מען גייט דארט אריין זען צו מען דארף עפעס פאררעכטן, אבער על כל פנים זעהן מיר אז די עליה העכער די קדשי קדשים איז נאך הארבער ווי די קדשי קדשים אליין, איז דאך משמע ס'איז יא נתקדש געווארן, און וויאזוי זאגט רב אז נישט, ענטפערט די גמרא, אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, מהיכל ניקום וניתיב איניש, דו ווילסט פרעגן א קשיא פונעם היכל? שאני היכל, היכל איז אנדערש, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט אין דברי הימים, זאגט דארט דער נביא ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם, דוד המלך האט איבערגעגעבן פאר שלמה פאר זיין אינגל שלמה די תבנית די צורה פונעם אולם וויאזוי צו בויען די אולם דאס איז די אריינגאנג פארן היכל ואת בתיו און די שטיבער ארום און ארום וגנזכיו ועליותיו, גנזכיו דאס איז אזעלכע פלעצער וואו מ'האט געהאלטן דארט אוצרות איז אויך געווען אינעם אולם, און עליותיו דאס איז די צווייטע שטאק פונעם אולם, וחדריו הפנימיים און בית הכפורת, דאס איז די היכל און די קדש הקדשים, און די זעלבע זאך די צווייטע שטאק העכער די היכל און די קדש הקדשים, וכתיב און ס'שטייט דארט ווייטער אין פסוק, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, אז אלעס איז בנבואה דאס טייטש דוד המלך האט מקבל געווען די גאנצע צורה וויאזוי מ'דארף בויען די בית המקדש בנבואה, און ממילא אוודאי די צווייטע שטאק פון די היכל און פון די אולם און פון קדש הקדשים, אוודאי דאס איז יא נתקדש געווארן ווייל דאס איז בנבואה, אבער אלע אנדערע צווייטע שטאקן אלע אנדערע גגין ועליות פון די עזרה דאס איז אוודאי נישט נתקדש געווארן כשיטת רב, פרעגט אבער די גמרא, תא שמע א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט מעשר שני, הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול, די אלע שטיבער וואס זענען געווען געבויט בקודש, דאס טייטש אין די זעלבע הייך פון די עזרה, אבער די טויער איז נישט געווען צום עזרה, נאר די טויער איז געווען אינדרויסן צום הר הבית, איז די דין איז, תוכן חול, וגגותיהן קודש, איז די אינעווייניגסטע דאס טייטש די שטיבער אליין, האבן נישט קיין דין פונעם עזרה, פארוואס ווייל ס'איז נישט דא קיין טויער אריין צום עזרה ס'איז נאר דא א טויער צו הר הבית און במילא האט די צימער א דין פונעם הר הבית, אבער די דעכער פון די צימערן האבן יא א דין פון קודש האבן יא א דין פון די עזרה, און במילא וויאזוי קענסטו זאגן אז די דעכער האבן א דין פון קודש, רב האט דאך געזאגט אז די גג און די עליה זענען דאך נישט נתקדש געווארן, ענטפערט די גמרא, תרגמא רב חסדא, רב חסדא האט געענטפערט, בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה, דא רעדט מען פון אזעלכע סארט שטיבער וואס די דעכער פון די שטיבער זענען די זעלבע הייעך פון די עזרה, נישט פשט אז די שטוב איז די זעלבע הייעך פון די עזרה נאר די דאך פון די שטוב איז די זעלבע הייעך פון די עזרה, קומט אויס אז מען גייט אויף די דאך איז מען ממש אינעם עזרה, איז אוודאי די דעכער זענען נתקדש געווארן ווייל דאס איז א חלק פונעם עזרה, די שטיבער אליין נישט ווייל די שטיבער עפענען זיך צום הר הבית. און במילא נישט קיין קשיא אבער אוודאי טאמער עס וואלט געווען א שטוב וואס די דאך פון די שטוב איז העכער פון די עזרה קען אוודאי זיין ווי רב אז די גג און די עליות זענען נישט נתקדש געווארן פרעגט אבער די גמרא אי הכי אויב אזוי אז די משנה דארט מעשר שני רעדט זיך אז די דעכער זענען פונקט אזוי הויך ווי די עזרה אליין אימא סיפא איז זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה די סיפא פון די משנה שטייט אז בנויות בחול ופתוחות לקודש טאמער אזא שטוב איז געבויט בחול וואס טייטש הר הבית אבער די טויער איז יא אריין צום עזרה דעמאלטס איז די דין אז תוכן קודש וגגותיהן חול איז די אינעווייניגסטע חלק איז קודש אז די שטוב אליין איז קודש פארוואס ווייל די טויער איז צום עזרה אבער די דאך איז נישט קודש ואי סלקא דעתך און טאמער ביסט גערעכט אז די משנה רעדט זיך בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה אז די דאך איז די זעלבע הויך ווי די עזרה קומט אויס פון וועלכע סארט שטוב רעדט מען דא דא רעדט מען פון א שטוב הויא לה מחילות וואס טייטש דאס איז געווען מחילות אזעלכע טונעלן וואס איז געווען אונטער די עזרה וואס די טונעלן ואמר רבי יוחנן מחילות לא נתקדשו, מחילות א טונעל וואס טייטש א מנהרה, די מחילות זענען נישט נתקדש געווארן, און במילא קומט אויס וויאזוי זאגט דא די משנה אז די מחילות וואס האבן א טויער אריין צום עזרה זענען יא קודש, אונז האמיר דאך א כלל אז די מחילות זענען נישט נתקדש געווארן, יעצט טאמער וועסט מיר טאקע זאגן אז דא רעדט מען נישט פון שטיבער וואס די דעכער זענען אזוי הויך ווי די עזרה, נאר דא רעדט מען פון געהעריגע שטיבער לעבן די עזרה, דעמאלטס קען איך עס פארשטיין, אבער נאכדעם וואס דו זאגסט מיר אז די דעכער פון די שטיבער זענען פונקט אזוי הויך ווי די עזרה, איז פשט אז די שטיבער אליין זענען אונטער די עזרה, פשט די שטיבער זענען מחילות, און ווי אזוי שטייט דא אז די מחילות וואס האבן א טויער צום עזרה זענען נתקדש געווארן, אונז ווייס מיר דאך אז די מחילות לא נתקדשו זענען נישט נתקדש געווארן, ענטפערט די גמרא ניין, כי קאמר רבי יוחנן, דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז מחילות לא נתקדשו רעדט זיך בפתוחות להר הבית, טאמער ס'איז אפן צום הר הבית, כי תניא ההיא אבער די משנה רעדט זיך בפתוחות לעזרה, און אוודאי א מחילה וואס איז אפן צום עזרה וואו די טויער איז אריין צום עזרה, איז אוודאי יא נתקד נתקדש געווארן. פרעגט אבער די גמרא והתניא רבי יהודה אומר מחילה שמתחת ההיכל חול, וואס טייטש ס'איז משמע דא אין די ברייתא אז די מחילות אונטער די היכל איז נישט נתקדש געווארן, יעצט וואס טייטש א מחילה אונטער די היכל? ס'טייטש א צימער אונטער די היכל, וואו עפנט זיך דער צימער? פשטות, עפנט זיך עס אינעם עזרה, און פון דעסט וועגן זעהן מיר אז א מחילה וואס האט א טויער צום עזרה איז נישט נתקדש געווארן, און וויאזוי זאגסטו מיר דא אז די מחילות וואס האבן א טויער צום עזרה איז יא נתקדש געווארן? זאגט די גמרא ניין, כי תניא ההיא שפתוחות לחול, דארט רעדט מען אויך אז די טויער איז צום הר הבית, איי ווי קען זיין א צימער אונטער די היכל וואס האט א טויער צום הר הבית, און ווי רשי איז מסביר אז אונטער די היכל, וואס טייטש נאך די קדשי קדשים, איז געווען א קליינטשיגע ממש עלף אמות וואס איז געווען פון דארט ביז די חומה פון די עזרה, און ממילא דארט איז געווען אזא אונטער דעם איז געווען אזא צימער וואס דארט האט זיך געעפנט נישט אין די עזרה האט זיך געעפנט דעם טויער צו די מחילה נאר עס האט זיך ממש געעפנט הר הבית איז טאקע פאר דעם איז נישט נתקדש געווארן אבער אוודאי קען זיין אז א מחילה וואס איז אונטער די עזרה וואס עפנט זיך צום עזרה איז אוודאי די דין אז עס איז יא נתקדש געווארן פרעגט אבער די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר א קשיא פרעגן, רבי יהודה אליין זאגט דארט אין די ברייתא, וגגו קודש, אז די דאך פון די היכל איז נתקדש געווארן, און רב זאגט דאך אז די גג און די עליות זענען נישט נתקדש געווארן, יעצט פריער האט מען טאקע געענטפערט אז די צווייטע שטאק העכער די קדשי קדשים און די אלע זאכן דארט וואס מ'זעט אין נביא וואס שטייט דארט מיט דוד און שלמה, איז דאס איז נתקדש געווארן בנבואה, אבער דא רעדט מען פון די דאך, די דאך ווערט נישט דארט דערמאנט אין פסוק, און פון דעסטוועגן זעהן מיר אז רבי יהודה זאגט אין די ברייתא אז די דאך פון די היכל איז נתקדש געווארן, ענטפערט די גמרא ותסברא זיי מיר מסביר והא קתני גגין הללו אין אוכלין שם קדשי קדשים ואין שוחטין שם קדשים קלים, סתם אזוי פרעגט די גמרא א קשיא, אז ס'שטייט דארט ווייטער אין די ברייתא אז אפילו טאקע ס'איז נתקדש געווארן, אבער קדשי קדשים טאר מען דארט נישט עסן, און אפילו קדשים קלים טאר מען דארט נישט שעכטן, און ממילא ווי אזוי שטייט אין איין פלאץ אז ס'איז יא נתקדש געווארן, און ווייטער זעהן מיר דאך קלאר אז ס'איז נישט נתקדש געווארן? נאר אוודאי מוז מען טאקע זאגן אזוי ווי רב האט געזאגט ס'איז נישט נתקדש געווארן, איי ואלא קשיא גגו קודש, וואס מיינט די ברייתא צו זאגן אז די דאך איז געווען קודש, אמר רב חמא בר גוריא, לאותן שתי אמות, ס'איז געווען דארט צוויי אמות, אמה דאס איז א מעסטער וואס איז לאנג א אמה, וואס איז געווען צוויי אמות מ'וועט שוין זעהן וואס דארט איז עס געלעגן, איז אזא סארט עפעס א סארט קדושה געווען דארט, פארוואס ווייל מ'האט למעשה געהאלטן די אמות דארט, אבער די אמות זענען נישט קיין כלי המקדש, ס'אוודאי נישט ממש כלי שרת, איז כלי שרת האט מען אוודאי דארט נישט געטארט לייגן, שעכטן האט מען אוודאי דארט נישט געטארט שעכטן. עסן קדשי קדשים דארט האט מען אוודאי אויך נישט געטארט אזוי ווי רב האט געזאגט אז די גג און עליות זענען נישט נתקדש געווארן אבער עפעס א סארט קדושה געווען דארט אז די אמות זענען געלעגן דארט און אויף דעם האט די ברייתא געזאגט אז קודש זאגט יעצט די גמרא פון וועלכע אמות רעדט מען דא דתנן אזוי האבן מיר געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין כלים שתי אמות היו בשושן הבירה ס'איז געווען צוויי אמות צוויי אזעלכע מעסט איז געווען ביידע לאנג א אמה איז געווען אין א צימער וואס די צימער האט געהייסן שושן הבירה ווייל ס'איז געווען אויף דעם א צורה פון שושן הבירה וואס כלל ישראל האט דארט געמאלט די קעניג פון פרס האט געצווינגען מ'זאל מאכן דארט אזא בילד פון די שושן הבירה מען זאל זיך דערמאנען אז ער דער וואס האט עס געבויט מען זאל מורא האבן פון אים און מען זאל האבן הכרת הטוב צו אים על כל פנים איז אין די צימער אין די שטוב איז געלעגן דארט צוויי אמות אחת על קרן מזרחית צפונית איינס ביים מזרח צפון ווינקל ואחת על קרן מזרחית דרומית און איינס ביים מזרח דרום ווינקל זו שעל קרן מזרחית צפונית היתה יתירה על של משה חצי אצבע וזו שעל קרן מזרחית דרומית היתה יתירה עליה חצי אצבע, וואס טייטשט, ס'איז געווען א אמה וואס משה רבינו האט מתקן געווען, וואס איז געווען פונקט גרויס זעקס טפחים, איז די אמה וואס איז געווען דארט ביי איין ווינקל, איז געווען גרעסער ווי די אמה פון משה מיט א האלבע אצבע, און די אנדערע אמה וואס איז געווען ביים צווייטן ווינקל איז נאך געווען גרעסער פונעם ערשטן אמה אויכעט מיט א האלבע אצבע, קומט אויס אז די צווייטע אמה נמצאת יתירה על של משה אצבע איז געווען א גאנצע אצבע גרעסער ווי משה רבינו'ס אמה, ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה, פארוואס טאקע האט מען געדארפט האבן די צוויי אמות, א גרויסע מיט א קליינע, וואס איז נישט גוט געווען די אמה וואס משה רבינו האט מתקן געווען, פארוואס ווייל שיהיו אומנין נוטלין בקטנה ומחזירין בגדולה כדי שלא יבואו לידי מעילה, אז ווען מ'האט געמאסטן וואס טייטש מען האט באשטעלט די בית המקדש האט באשטעלט ביי א פאכטמאן זאל עפעס מאכן צו עפעס בויען און מ'האט אים געגעבן די מידה ווי גרויס זאל זיין, איז ער האט מען געגעבן די מידה פון משה, וואס טייטש מען האט באשטעלט אזוי גרויס ווי א אמה פון משה, אבער די פאכלייט זיי האבן גרעסער געמאכט דאס וואס מען האט באשטעלט ביי זיי, אדער מיט א האלבע אצבע אדער מיט א גאנצע אצבע, פארוואס? כדי זאלן נישט חלילה מועל בהקדש זיין ווייל מען האט זיי געצאלט אויף א אמה, איז טאמער זאלן עס מאכן אביסל קלענער און זיי מועל בהקדש זיין, פאר דעם האט מען אביסל צוגעלייגט, און פאר דעם האט מען צוגעלייגט צו די צוויי אמות אביסל, כדי זיי זאלן נישט נכשל ווערן אין מעילה בהקדש, איי ותרתי למה לי, וואס דארף מען האבן די צוויי אמות איינס מיט א האלבע אצבע גרעסער די אנדערע מיט א גאנצע אצבע גרעסער, וואס איז נישט גענוג איינס וואס איז אביסל גרעסער זאגט די גמרא אחת לכספא ודהבא ואחת לבנינא וואס טייטש די וואס האבן זיך באשעפטיגט מיט גאלד און זילבער זיי האבן נישט צוגעלייגט א גאנצע אצבע ווייל דאס איז גאר טייער די וואס האבן זיך באשעפטיגט מיט שטיינער זיי האבן צוגעלייגט א גאנצע אצבע נאך אביסל גרעסער און ממילא איז געווען צוויי אזעלכע אמות זאגט אונז די גמרא ווייטער תנן מ'האמער געלערנט ביי אונזער משנה ביי אונזער משנה האמער דאך געזען החלונות ועובי החומה כלפנים, אז די חלונות, די פענסטערס, פונעם חומה און די זעלבע זאך די דיקייט פון די חומה, האט א דין ווי אינעווייניג, און ממילא זאגט די גמרא בשלמא החלונות משכחת לה דשויה לקרקע עזרה, גאנץ גוט אז דו זאגסט אז די דיקייט פון די פענסטערס האבן די זעלבע דין ווי די עזרה אליין, פארוואס? ווייל ס'איז די זעלבע הייך פון די עזרה, און ממילא שטימט עס, אלא עובי החומה היכי משכחת לה, אבער די דיקייט פון די חומה וויאזוי קען די משנה זאגן אז די דיקייט פון די חומה האט א דין כלפנים, אזוי ווי די עזרה אליין, רב האט דאך געזאגט אז די גגין ועליות זענען דאך נישט נתקדש געווארן, איז ביי א פענסטער קענסטו זאגן אז ס'איז טאקע די זעלבע הייך ווי די עזרה, אבער ביי א וואנט, די וואנט איז דאך זעכער העכער פון די עזרה, די וואנט איז געווען הויעך פערציג אמה, איז וויאזוי קען זיין אז א זאך האט א דין ווי די עזרה אליין? ענטפערט די גמרא משכחת לה בבר שורא, דא רעדט מען פון א קליינע וואנט וואס טייטש, לעבן די גרויסע חומה איז געווען א קלענערע וואנט וואס דאס האט געהאלטן די וואנט פעסט, איז דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק ויאבל חיל וחומה, ואמר רב אחא רב אחא האט מפרש געווען די פסוק ואיתימא רב חנינא שורא ובר שורא ס'איז געווען א גרויסע וואנט מיט א קליינע וואנט און די קליינע וואנט איז געווען אזוי הויעך ווי די ערד פון די עזרה אליין איז פאר דעם שטייט טאקע אין די משנה אז דאס האט א דין טאקע ווי די עזרה אבער אוודאי די הויעכע חומה וואס איז אסאך העכער פון די עזרה איז אויף דעם איז געזאגט געווארן רב'ס דין אז גגים ועליות זענען נישט נתקדש געווארן. זאגט יעצט די משנה ווייטער, שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד, צוויי חבורות וואס האבן געגעסן איין קרבן פסח אין א שטוב, וואס טייטש, נאכדעם וואס האבן זיך צוזאמגענומען א חבורה מאכן א קרבן פסח, איז ווי די משנה לערנט, האבן זיי זיך געמעגט צעטיילן אויף קלענערע קבוצות, אויף קלענערע חבורות. זאגט די משנה, אלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין, ואלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין, און ווי רש"י לערנט, איז נישט פשט מען מוז נאר מען מעג, וואס טייטש יעדער איינער מעג זיין אויסגעדרייט אויף א צווייטע וועג אויף א צווייטע זייט, און נאך מער בעצם זיי מעגן אריינגיין אפילו אין צוויי באזונדערע שטיבער, די עיקר איז שפעטער זיך נישט אויסצומישן מען וועט באלד זען די גמרא, אבער מען מעג זיין אויסגעדרייט אויף א צווייטע זייט, והמיחם באמצע, די זעלבע זאך די צוויי חבורות זיצן דא, וואס בעצם ס'איז צוויי חבורות וואס איז איין חבורה זיי האבן זיך אנגעהויבן מיט איין חבורה מיטן זעלבן קרבן פסח זיצן זיי יעצט אין איין שטוב ביי צוויי זייטן פון די שטוב אויסגעדרייט צו צוויי זייטן, און ס'איז דא א מיחם אינדערמיטן וואס טייטש מעג זיין דער מיחם און דער קעסל הייס וואסער וואס פלעגט אמאל זיין א קעסל הייס וואסער וואס דאס האט מען אויסגעמישט מיט וויין איז פונקט אינדערמיט איז זאגט די משנה כשהשמש עומד למזוג ווען די שמש וואס איז דא איין שמש וואס איז משמש ביידע חבורות ער שטעלט זיך אויף דא גיסן די הייס וואסער אריין אין די וויין צום אנדערע חבורה איז ער געווען לאמיר זאגן מיט חבורה א' גייט יעצט אנגיסן הייס וואסער פאר חבורה ב' איז דא דא א פראבלעם ווייל ער טאר נישט עסן זיין קרבן פסח מיט די אנדערע חבורה ווייל נאכדעם וואס מען זעצט זיך עסן מוז מען בלייבן דארט עסן און וואס טוט די שמש זאגט די משנה קופץ את פיו ער פארמאכט דאס מויל און ער גייט גיסן פארן צווייטן חבורה ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל און שפעטער נאך וואס ער ענדיגט אנגיסן בלייבט ער אזוי מיטן פארמאכטן מויל ער דרייט צוריק אויס זיין פנים צו זיין חבורה און ווען ער קומט הערשט צוריק צו זיין חבורה מעג ער ווייטער עסן זאגט די משנה ווייטער והכלה און א כלה וואס שעמט זיך צו עסן יעדער קוקט איר אן איז אויך הופכת את פניה ואוכלת מעג זיך אויסדרייען די פנים און עסן פארוואס אזוי ווי מען האט געזען די קרבן פסח נאכדעם וואס מען האט געהאט איין חבורה מעג מען זיך צוטיילן אויף קלענערע חבורות און ממילא אפילו מען וועט זאגן אז די כלה איז א צווייטע חבורה איז עס אויך נישט קיין פראבלעם זאגט די הייליגע גמרא מתניתין מני ווער איז די תנא פון אונזער משנה רבי יהודה דאס איז רבי יהודה וואס ווי מען וועט שוין זען רבי יהודה האלט אז נאכדעם וואס מען האט געמאכט די קרבן פסח א גאנצע חבורה האט געמאכט קרבן פסח מעג מען זיך צוטיילן אויף קלענערע חבורות נאר וואס נאכדעם וואס מען הייבט אן עסן מוז מען בלייבן עסן דארט מען קען נישט שפעטער שפאצירן פון איין שטוב צו א צווייטע שטוב נאר מען מוז בלייבן אויף איין פלאץ ווי איז דאס דער רבי יהודה דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק על הבתים אשר יאכלו אותו בהם דרשנ'ט רבי יהודה מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות זעהן מיר פון די פסוק וואס שטייט על הבתים אשר יאכלו יאכלו איז לשון רבים זיי וועלן עסן אותו דעם קרבן פסח ס'טייטש דא איין חבורה וואס האט געמאכט איין קרבן פסח און יאכלו זיי מעגן זיך צוטיילן און ממילא לערנט רבי יהודה אז מען מעג זיך עס צוטיילן אויף קלענערע חבורות, יכול וואלסטו געמיינט יהא האוכל אוכל בשתי מקומות אז מען זאל קענען אויך עסן אויף צוויי אנדערע פלעצער, אנהייבן ביי איין שטוב, וואס טייטש א מענטש זאל קענען שפאצירן יעצט פון איין חבורה צו א צווייטע נאכדעם וואס מען האט זיך צוטיילט, דאס שוין נישט, תלמוד לומר שטייט אין פסוק בבית אחד יאכל, און ווי מען וועט באלד זען רבי יהודה דרשנ'ט עס כאילו שטייט בבית אחד יאכל, אז מען מוז עס עסן אין איין שטוב און מען טאר נישט ארום שפאצירן, מכאן אמרו פון דא האבן די חכמים געזאגט זאגט רבי יהודה אז השמש שאכל כזית בצד התנור א שמש וואס האט געהאלטן מיטן בראטן דעם קרבן פסח און בטעות האט ער געגעסן א כזית לעבן דעם אויוון און במילא ער האט א פראבלעם ווייל ער טאר זיך יעצט נישט אוועקרוקן ער האט דא קובע געווען זיין חבורה ער קען נישט יעצט גיין צום טיש עסן ווייל אזוי ווי רבי יהודה לערנט מען טאר נישט ארום שפאצירן און במילא אי פיקח הוא ממלא כריסו ממנו טאמער ער איז קלוג עסט ער זיך אן דארט לעבן דעם אויוון ווייל ער וועט שפעטער נישט קענען עסן נארמאל ביים טיש מיט יעדעם ואם רצו בני חבורה לעשות עמו טובה טאמער די בני חבורה ווילן מאכן מיט אים א טובה באין ויושבין בצידו דברי רבי יהודה קענען זיי זיצן לעבן אים און עסן דארט די סעודה צוזאמען מיט אים אזוי זאגט רבי יהודה רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט פונקט פארקערט על הבתים אשר יאכלו אותו בהם מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות פון דעם וואס שטייט על הבתים אשר יאכלו אותו בהם אז מען מעג שפאצירן האלט רבי שמעון מען מעג טאקע שפאצירן אז ס'גייט נישט ארויף אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט על הבתים אשר יאכלו אותו בהם אז מען מעג זיך צוטיילן אויף צוויי חבורות ניין איין חבורה מוז זיין אבער שפאצירן מעג מען ממילא לויט רבי שמעון טאמער די שמש האט געגעסן פון דעם קרבן פסח לעבן דעם אויוון, קען ער שפעטער צושפאצירן צום געהעריגן טיש עסן צוזאמען מיט יעדעם. אבער וואס, יכול יהא נאכל בשתי חבורות? וואלסטו געמיינט אז אזוי ווי רבי יהודה, חוץ דעם וואס מ'מעג שפאצירן מעג מען זיך אויך צוטיילן אויף צוויי חבורות? תלמוד לומר אויף דעם שטייט אין פסוק בבית אחד יאכל, וואס רבי שמעון דרש'נט נישט בבית אחד יאכל אז מ'רעדט דא פון א מענטש אז דער מענטש טאר נישט שפאצירן, נאר רבי שמעון דרש'נט בבית אחד יאכל אז דער קרבן פסח מוז מען עסן אין איין שטוב, וואס טייטש מ'טאר זיך נישט צוטיילן אויף צוויי חבורות, נאכדעם וואס מען האט געמאכט די קרבן פסח. ס'טייטש רבי יהודה און רבי שמעון האלטן איין פארקערט פונעם צווייטן. רבי יהודה האלט, שפאצירן טאר מען נישט, אבער צעטיילן מעג מען זיך. רבי שמעון האלט, צעטיילן טאר מען זיך נישט, אבער שפאצירן מעג מען. זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת רבי יהודה און רבי שמעון? זאגט די גמרא, רבי יהודה סבר יש אם למסורת, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא. באקאנטע מחלוקת איז צו יש אם למסורת צו יש אם למקרא, אז ווען ס'שטייט א לשון הפסוק מיט געוויסע נקודות, וואס טאמער ס'וואלט ווען נישט געשטאנען נקודות וואלט מען עס געליינט אויף א צווייטע אופן, און וויאזוי דרש'נט מען די פסוק? רבי יהודה זאגט יש אם למסורת, מען ליינט אזוי ווי ס'שטייט, נישט אזוי ווי די נקודות זאגן, און במילא אזוי ווי מען האט געזען בבית אחד יאכל דרש'נט רבי יהודה אז ער זאל עסן, מען זאל עסן אויף איין פלאץ מען טאר נישט שפאצירן, מה שאין כן רבי שמעון זאגט ניין, מען דרש'נט יש אם למקרא אזוי ווי ס'שטייט מיט די נקודות, בבית אחד יאכל, אז די קרבן פסח זאל מען עסן איין פלאץ טייטש די חבורה זאלן זיך נישט צוטיילן, אבער שפאצירן אוודאי לויט רבי שמעון מעג מען. זאגט יעצט די גמרא אפאר חילוקים וואס וועט זיין הלכה למעשה צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, זאגט די גמרא היו יושבין, ונפרסה מחיצה ביניהם, טאמער עס איז געזעצן א חבורה עסן דעם קרבן פסח, און אינמיטן עסן האט מען אויסגעשפרייט א מחיצה דא צווישן די מענטשן דא, האלב זענען געבליבן אויף איין זייט פון די מחיצה, און האלב אויפן צווייטן זייט פון מחיצה, איז אזוי זאגט די גמרא, לדברי האומר פסח נאכל בשתי חבורות, לויט רבי יהודה אז מען מעג עסן אין צוויי חבורות אוכלין, קענען זיי ווייטער עסן דא, פארוואס? ווייל פון איין זייט האט מען טאקע צוטיילט דא די עולם אויף צוויי ממילא געווארן דא צוויי חבורות, אבער פון די צווייטע זייט דאס רבי יהודה לאזט נישט שפאצירן, קיינער שפאצירט נישט, ס'האט קיינער נישט געטוישט די פלאץ, פארוואס? ווי רש"י לערנט, ווייל ווען מ'לייגט ארויף א מחיצה, איז די שטוב וואס איז פריער געווען גרויס יעצט געווארן קליין, פשט מען עסט נישט יעצט אין א נייע פלאץ, פארקערט, די אלטע פלאץ איז קלענער געווארן, און פארדעם הייסט עס נישט כאילו מ'האט שפאצירט, צוויי חבורות הייסט עס טאקע, אבער צוויי חבורות לויט רבי יהודה איז נישט קיין פראבלעם און ממילא קען מען ווייטער עסן, אבער לדברי האומר אין הפסח נאכל בשתי חבורות אין אוכלין, לויט ר' שמעון אז מ'טאר נישט עסן קרבן פסח אין צוויי חבורות, ס'מוז זיין איין חבורה, טארן זיי נישט עסן ווייל יעצט איז דא דא א מחיצה. נאך א נפקא מינה זיין צווישן רבי יהודה רבי שמעון זאגט די גמרא, היו יושבין ונסתלקה מחיצה ביניהן, טאמער האט מען געזעצן אין א פלאץ וואס איז געווען א מחיצה, און מ'האט יעצט אוועקגענומען די מחיצה, איז אזוי, לדברי האומר אוכל אוכל בשני מקומות, לויט רבי שמעון, אז צוויי חבורות טאר נישט זיין אבער שפאצירן מעג מען, איז אוכלין, דא מעגן זיי עסן. פארוואס? ווייל דא הייסט יא כאילו מ'האט שפאצירט, ווייל פריער איז געווען א קליינע שטוב, יעצט איז עס א גרויסע שטוב, איז א נייע שטוב כאילו כאילו מ'האט שפאצירט דא, אבער לויט רבי שמעון שפאצירן איז נישט קיין פראבלעם מילא מעג מען ענדיגן עסן, אבער לדברי האומר אין האוכל אוכל בשני מקומות אין אוכלין, אבער לויט רבי יהודה אז מען טאר נישט שפאצירן, דא הייסט כאילו מ'האט שפאצירט ווייל די שטוב איז יעצט גרעסער געווארן די צימער איז גרעסער געווארן, מילא לויט רבי יהודה טאר מען נישט עסן. זאגט יעצט די גמרא, יתיב רב כהנא קא פשיט ליה מיפשט, פאר רב כהנא איז געווען פשוט דאס מען האט יעצט געזען אז מאכן א מחיצה הייסט געמאכט צוויי חבורות און אוועק נעמען א מחיצה הייסט שפאצירט, אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געזאגט צו רב כהנא דאס וואס איז פאר דיר אזוי פשוט איז פאר מיר אן איבעיא, ותיבעי לך איבעיא, בעצם וואלט געדארפט זיין א ספק, צו איז סילוק מחיצה ועשיית מחיצה מי הוי כשני מקומות וכשתי חבורות דמי או לא, צו ווען מען שטעלט א מחיצה הייסט עס געמאכט צוויי חבורות אדער מען נעמט אוועק א מחיצה הייסט עס טאקע אז מען האט שפאצירט, איז עס טאקע אזוי צו נישט, תיקו, און עס בלייבט אים שווער, וואס טייטש פאר אים איז עס נישט געווען אזוי פשוט. זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען אין משנה, הכלה הופכת את פניה, אז די כלה מעג פארדרייען איר פנים, און אזוי ווי מ'האמיר טאקע געזען אז די משנה גייט כשיטת רבי יהודה, אז אפילו ס'הייסט טאקע זי האט פארדרייט די פנים אז זי עסט אין א צווייטע חבורה אבער מ'מעג דאך האבן צוויי חבורות, זאגט אונז די גמרא מאי טעמא, פארוואס טאקע א כלה פארדרייט איר פנים, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מפני שהיא בושה, ווייל זי שעמט זיך, ווי רש"י זאגט יעדער קוקט איר אן, מילא שעמט זי זיך פארדרייט זי זיך איר פנים. זאגט די גמרא, רב הונא בריה דרב נתן, איקלע לבי רב נחמן בר יצחק, רב הונא בריה דרב נתן איז אמאל אנגעקומען אין שטוב פון רב נחמן בר יצחק, אמרי ליה האט מען אים געפרעגט דארט אין שטוב, מה שמך, וואס איז דיין נאמען, אמר להו, האט רב הונא געענטפערט, רב הונא, ער האט געזאגט רב אויף זיך רב הונא, אמרי, האבן זיי אים געזאגט, ניתיב מר אפוריא, זעצט זיך דא אוועק אויפן בעט, איז געווען בעטן, פאר מענטשן זענען געווען חשוב'ע האבן זיי געהאט בעטן, און פאר די מענטשן איז נישט געווען אזוי חשוב, זיי זענען געזעצן אויף בענק, איז מען האט אים מכבד געווען זיצן אויף א בעט, יתיב, ער האט זיך אוועק געזעצט, יהבו ליה כסא, מען האט אים געגעבן א גלעזל וויין, קבליה בחד זימנא, האט ער עס מקבל געווען גראד ווען מען האט אים עס מציע געווען, וואס טייטש מען האט אים אויסגעשטעקט א האנט מיט די וויין ער האט עס גראד גענומען, מען האט זיך נישט געדארפט בעטן ביי אים, ושתיה בתרי זימני, אבער געטרינקען האט ער עס אויף צוויי מאל, ס'טייטש ער האט עס נישט געגעבן איין טרינק אויס נאר אויף צוויי מאל האט ער עס געטרינקען ולא אהדר אפיה און ער האט נישט אוועקגעדרייט די פנים בשעת ער האט געטרינקען זאגט אונז די גמרא אמרי ליה האבן אים דארט די בני בית געפרעגט מאי טעמא קרית לך רב הונא פארוואס האסטו דיך אליין באקרוינט מיטן טיטל רב הונא ווער רופט זיך רב? אמר להו האט רב הונא געענטפערט בעל השם אני ס'טייטש פון ווען איך בין קליין רופט מען מיר אזוי ס'איז א חלק פון מיין נאמען ס'נישט קיין טיטל האבן זיי אים ווייטער געפרעגט מאי טעמא כי אמרי לך ניתיב אפוריא יתבת פארוואס ווען מ'האט דיך מכבד געווען זיצן אויפן בעט האסטוך אוועקגעזעצט? ס'קוקט דאך אויס אזוי גאוה'דיג ווייל אויפן בעט זיצט נאר די חשוב'ע מענטשן וואס האסטוך נישט אוועקגעזעצט אויפן באנק, אמר להו האט רב הונא געענטפערט ווייל כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, אזא כלל איז דא, ס'שטייט אין א ברייתא אז וואס די בעלעבאס הייסט טוט מען, פאר דעם האב איך געפאלגט. האבן זיי אים ווייטער געפרעגט מאי טעמא כי יהבי לך כסא קבלת בחד זימנא, פארוואס ווען מ'האט דיך אויסגעשטעקט דאס גלעזל וויין האסטו עס גראד גענומען, מ'האט זיך נישט געדארפט בעטן ביי דיר, וואס דא קען ער שוין נישט ענטפערן כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, ווייל דא האט מען אים גארנישט געזאגט, מ'האט פשוט אויסגעשטרעקט דעם גלעזל, אמר להו, האט רב הונא געענטפערט, ווייל מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול, מ'איז מסרב פאר א קליינע מענטש מ'איז נישט מסרב פאר א גרויסע מענטש, און ווי רשי ברענגט די מקור, ווייל מ'זעהט אז די מלאכים וואס זענען געקומען צו אברהם, אברהם אבינו האט זיי מכבד געווען צו עסן, האבן זיך גראד געזעצט, כן תעשה כאשר דברת, מה שאין כן ביי לוט, לוט האט זיי געוואלט מכבד זיין, האבן זיי געזאגט לא כי ברחוב נלין, זיי האבן נישט געוואלט פאלגן, מילא זעהן מיר אז אין מסרבין לגדול, פארדעם האט ער נישט געוואלט מסרב זיין דאס גלעזל, פרעגן זיי אים ווייטער מאי טעמא אשתיתיה בתרי זימני, פארוואס האט ער עס געטרינקען אויף צוויי מאל נישט אויף איין שלוק יעצט אויף איין מאל, אמר להו האט ער געענטפערט דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן, איינער וואס טרינקט א גלעזל אויף איין מאל איז א זויפער, שניים דער וואס טרינקט עס אויף צוויי מאל דרך ארץ, שלשה דער וואס טוט עס אויף דריי מאל מגסי הרוח דאס איז שוין א גאווה'דיגע זאך, האבן זיי אים ווייטער געפרעגט מאי טעמא לא אהדרת אפך, פארוואס ווען דו האסט געטרינקען האסטו נישט אויסגעדרייט די פנים, אמר להו האט ער געענטפערט כלה הופכת פניה תנן, א כלה פארדרייט די פנים אבער א נארמאלע מענטש האט נישט צו פארדרייען די פנים האט זיך נישט צו שעמען ער קען טרינקען אזוי אויך זאגט די גמרא אן ענליכע מעשה ר' ישמעאל ב"ר יוסי איקלע לבי ר' שמעון ב"ר יוסי בן לקוניא ער איז אנגעקומען דארט אין שטוב יהבו ליה כסא מען האט אים געגעבן מען האט מכבד געווען דארט מיט א גלעזל וויין קבליה בחד זימנא האט ער עס גראד גענומען ער האט זיך נישט גע'טענה'ט מיט קיינעם ושתייה בחד זימנא אבער ער האט עס אויפגעטרינקען אויף איינמאל אמרי ליה זיי האבן געפרעגט לא סבר לה מר השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן האלטסטו דען נישט איינער וואס טרינקט אויף איינמאל איז א זויפער אמר להו, האט ער זיי געענטפערט, לא אמרי בכוסך קטן, קודם כל עס גייט נישט ארויף אויף ענקער גלעזל וואס איז א קליינע גלעזל ווייניגער ווי א רביעית, און אויך ויינך מתוק ס'געווען זיסע וויין ביי זיסע וויין דאס איז נישט געזאגט געווארן, וכריסי רחבה און אויך ער איז געווען א ברייטע מענטש, און ביי ברייטע מענטשן איז דאס אויך נישט געזאגט געווארן. זאגט די גמרא ווייטער, א נייע דין ס'האט נישט קיין שייכות צו קרבן פסח ווי רשי לערנט, אמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט, בני חבורה נכנסין בשלושה ויוצאין אפילו באחד, וואס טייטש א חבורה וואס דינגט א משמש זאל זיי משמש זיין, איז דער משמש דארף זיי משמש זיין נאר טאמער ס'קומען אריין דריי מענטשן, טאמער ס'שפאצירט אריין איינער און וויל זיך נעמען עסן דארף ער אים נאכנישט משמש זיין, נאר נאכדעם וואס ס'דא דריי דעמאלטס מוז ער זיי אנהייבן משמש צו זיין, אבער ווען זיי גייען ארויס איז דארף ער ווייטער משמש זיין אפילו די וואס בלייבן איבער ביז צום לעצטן מענטש, די שמש דארף משמש זיין די לעצטע ביז די לעצטע גייט ארויס, אמר רבה, האט רבה געזאגט, והוא דעייל בעידנא דרגילי למיעל, ס'טייטש די לעצטע מענטש קען אויך נישט שלעפן ווי לאנג ער וויל, נאר טאמער ווי לאנג סאיז דא צו עסן א נארמאלע סעודה, טאמער די לעצטע שלעפט נאך לענגער, איז אוודאי דארף די משמש אים נישט ווייטער משמש זיין, נאך א זאך, והוא דרגש בהו דיילא, סאיז אויך נאר טאמער מען האט אפגערעדט מיטן משמש פון פריערט, אז ווען ס'וועט איבערבלייבן א מענטש זאלסטו אים משמש זיין, אבער טאמער נישט, דארף נישט די משמש משמש זיין איין מענטש, פארוואס ווייל ס'איז א טירחא צו משמש זיין א מענטש אליין? ווייטער זאגט די גמרא אמר רבינא, רבינא האט געזאגט, ונותנין שכר דמים, וצריך האחרון להוסיף דמים, וואס טייטש טאמער ס'בלייבט נישט איבער דריי מענטשן און ס'איז נאר דא צוויי, איז דארפן זיי צוצאלן צום משמש, און די לעצטע וואס בלייבט איבער, דארף אויך צוצאלן אויף דעם וואס די משמש איז אים משמש אליין, זאגט די גמרא ולית הלכתא כוותיה, די הלכה איז נישט ווי רבינא. הדרן עלך כיצד צולין, הדרן עלך כיצד צולין, הדרן עלך כיצד צולין.